ב' חלקים משיחת י ג תשרי תשפ ח.
בשעת מען קומט צו הקהל געפינט מען ניט אז מען זאל מאכן א זכר למקדש, אף על פי וואס הקהל קומט זיך אלעמאל בשנה בסוף שנה השביעית בתחילת שנה השמינית כלשון הכתוב, וואָס שנה השביעית איז ניט נאָר אַז זי האָט אַ זכר למקדש, נאָר ס'איז גאָר דאָ אַזוינע וואָס האָבן גאָר געהאַלטן אַז שביעית שמיטה, איז אויך בזמן הזה ענינים דאָ וואָס זיי זיינען מן התורה, אף על פי וואָס רוב הפוסקים איז דאָס מער ניט ווי מדרבנן, איז דאָך אָבער אויך איצט חביבין דברי סופרים, יותר מדברי תורה, וואס דער ענין מדרבנן בנוגע צו שמיטה איז נאך געווען בזמן בית שני, כמובן פון כמה סיפורי התורה און הלכות שבמשנה, און אף על פי כן האט זיך געענדיגט די שנה השביעית, געפינט מען ניט אז דערנאך זאל מען מאכן א זכר אין דעם ענין פון הקהל כידוע אין דער שקלא וטריא אז ס'איז געווען אזוינע וואס האבן דאס געוואלט מחדש זיין מאיזה סיבה שתהיה וכו' בדור שלפני זה, ס'איז אבער ניט נתקבל געווארן בפועל, וואס יש לשקול להאריך בזה, בשקלא וטריא וואס איז די סיבת הדבר על פי ההלכה, ובשקלא וטריא בפלפולא דאורייתא, אבער דאס איז אזוי די מציאות, מען האט דאך געזען גדולי ישראל בעיני בשר, און מען האט געוואוסט זיכער ווי אזוי זיי האבן זיך געפירט אין דור שלפני זה, סיי אין חוץ לארץ און אפילו אין ארץ ישראל, און מען האט נישט געזען אין זיי קיין ענין של זכר להקהל, באיזה ענין שיהיה.

געפינט מען נישט סיי אין חוץ כאמור סיי אין חוץ לארץ סיי אין ארץ ישראל אז מען זאל מאכן א זכר להקהל משחרב בית המקדש מען קען נישט וויסן די שנים ראשונות לאחרי החורבן דערפון איז דאך קיין ראיה נישט וואס מען האט נישט געבראכט אויב ס'איז דערנאך גלייך בטל געווארן אבער בכל אופן ס'איז ניטא, מען געפינט נישט אין גמרא אין ברייתא וכיוצא בזה. אז ס'זאל זיין דער זכרון פון הקהל משחרב בית המקדש, אף על פי כן וויבאלד אז מען זעט אז ס'איז דא א התעוררות בזה, און בשעת מען דערמאנט דעם ענין, בפרט נאך אז מען איז מדגיש און מען רעדט וואס איז מיט דעם תוכן פון די פרשיות האמורות, און וואס מען איז געשטאנען דעמאלט ווי דער בלשון הרמבם כעומד לפני הגבורה וכו', איז דער רעדן וועגן דערויף אליין איז שוין עושה רושם, בפרט נאך ווען דאס איז דברים היוצאים מן הלב, על אחת כמה וכמה אז מען רעדט עס ברבים, אכל בי עשרה שכינתא שריא, אדער נאך מער. על אחת כמה וכמה אז מען רעדט עס ווי אן ענין וואס איז זיך מייגע די מברר זיין בדבר וואס עס זאל נישט זיין די מסקנא, אבער וועגן וואס איז דער שקלא וטריא שלו וועגן דעם ענין פון א מעמד ומצב וואס האנשים והנשים והטף שטייען און הערן מפי המלך כאילו שמעו מפי הגבורה.

דאס קומט אבער נישט בשעת ער דערמאנט זיך און זעט און זיצט אין סוכה און דאס א מקום קדוש וכו' און האט נאך דערביי עשרה מישראל וואס שכינתא שריא וכו'. אבער אף על פי כן כמדובר האט מען דאס נישט געפונען, בשעת אבער מען זעט אז דורך רעדן אין די עניינים און בפרט מען עס מקשר זיין מיט דעם זמן און אויכעט מיט א מקום קדוש פון בית הכנסת צו בית המדרש, און גלייך מדגיש זיין אז דאס דערמאנט אויף דעם און דעם מעמד ומצב, וואס ס'דארף זיין די כוונה על מנת למען, וואס דאס איז גאר די תכלית פשטות הכתובים איז דאס גאר אדער א חלק פון דער מצוה אדער גאר דער עיקר המצוה, אז דאס זאל פועל זיין ליראה אותו דעם אייבערשטן כל הימים, סיי ביינאכט און סיי בייטאג, און סיי אין שנה השמינית ווען ס'איז הקהל, סיי כאמור אין א וואכעדיגן טאג בימות החול ובחוץ לארץ כל הימים. איז בשעת מען זעט אז די רעדן בדברים אלו איז דאס פועל און דאס און דורך דערויף ווערט מען נתרגש במילא ברענגט דאס צו א הוספה אין ליראה אותו כל הימים באיזה אופן שיהיה מאיזה סיבה שתהיה אפילו ווען די מסקנה קומט באמת אנדערש אבער דאס ברענגט אין דערווייל רעדט ער וועגן יראת הוי', און ליראה אותו כל הימים וכו' וכו', איז דאס גופא ברענגט אים א ברענגט אין אים א תוספת און אן עליה אין דער יראת הוי', בפרט נאך אז עס קומט דער זמן מסוגל לזה, וואס בשעת ער רעדט מיט אים וועגן די עניינים אלס הכנה צו סוכות, און רעדט מיט אים בסוכות עצמה, אין דעם טאג ווען מען האט געמאכט איז הקהל אויכעט אדער ערב פון דעם טאג אדער אין די וואך וכיוצא בזה, זעט מען זיך בפועל אז דעמאלט קען מען זיך אויפרעגן און ס'וועט זיין פארשטאנדיג פארוואס ער רעדט זיך און רעגט זיך אויף אין א גוטן אופן און א פרייליכן אופן אין די עניינים אלו, במילא דברים היוצאים מן הלב. און פון נאך טיפענישער, טיפער פון הארצן, איז פועלין פעולתם נאך מערער ווי מיט ס'גוסי דברים טאקע טובים, אדער היוצאים מחיצוניות הלב, אדער מפנימיות הלב, אבער ניט מפנימיות דפנימיות הלב. איז אלזא דא ווערט זיך די שטורעמדיגע שאלה, הערט זיך איין אידן, מ'גיט יעדערן פון אייך יומ'ס א כהן, און מען גיט יעדערעם פון אייך די ענין מיט די ביאור בארוכה ובפרטיות ובפרטי פרטיות אז מען קען דאס אפטייטשען אויף זשארגאן און פשוטם של ענינים וואס הקהל איז געווען און מען זאגט אז א איד איז העכער פון הגבלות פון זמן און מקום און יעדער איד קען זיך איצטער אוועקשטעלען א מעמד ומצב אז דערמיט ווערן ליראה את הוי' כל הימים און ס'איז מובן וגם פשוט אז לכל לראש דארף זיין דער ענין פון הקהל, בשעת מען פארבינדט עס און מ'איז מסביר זיך און די אידן ארום זיך ביז אויך הטף אז ס'איז דא א ענין פון א מקדש רוחני פונקט ווי ס'איז געווען דעמאלט א מקדש גשמי בפשטות, איז איצטער דא א מקדש רוחני, און ושכנתי בתוכם אט דאס איז א אידישע הארץ, און אין דער אידישע הארץ וואס עס געפינט זיך ביי אים ברשותו ובגופו, ואדרבה דאס איז פליג דמא לכל שייפין, קומט זיך דאס פון דער הארץ אף על פי

און דאס זעט ער אויף זיך אליין, און קען דאס באווייזן מיט זיין אצבעו אליין אויף זיך, איז דאך פארשטאנדיג די געלעגנהייט במילא איך דער שטורעם וואס מען דארף אין דרוף טון, ווי מען דארף אין דרוף טון און וואס מען דארף אין דרוף טון, און אין אן אופן אז יפה שעה אחת קודם, און אין אן אופן אז טאמער לאזט ער דורך א געלעגנהייט, ווייסן מיר נישט צי דערנאך וועט ער האבן אט די געלעגנהייט, נוסף אויף דערויף וגם זה עיקר, אז אויב ער וועט נוצן די געלעגנהייט איז אט דעמאלט דער ביי די צווייטע געלעגנהייט וועט ער קענען טון כפליים לתושיה, מה שאין כן אויב אט די געלעגנהייט וועט ער ניט אויסנוצן וועט ער דעמאלט דארפן אנהייבן פונדאסניי. והעיקר אז הן התועלת והן הכוונה און הן המטרה, דער רעדן וועגן דעם צו א צווייטן, דער כוונה בזה איז אז א איינער זאל רעדן צו יעדער צווייטן וועמען ער טרעפט, האנשים והנשים והטף, און דערציילן זיי וועגן הקהל בכל השנים כולם על אחת כמה וכמה אין א שנת הקהל, און קרוב לחג הסוכות און דערנאך ביי חג הסוכות עצמו וכו', און דערציילן אין דברים היוצאים מן הלב און גלייך מיט די מסקנא שבדבר אז דאס מיינט מען אים און המעשה הוא העיקר און דאס מיינט מען זיינע בני בית און דאס מיינט מען זיינע מושפעים און אט דעמאלט האט מען די הבטחה כאמור יגעת וועט זיין נאך מערער ווי לפום צערא אגרא אז זיין השתדלות וועט זיין יגעת ומצאת אין אן אופן של מציאה.